אה, גוט מארגן, וואט א ביוטיפול דעי. ס'איז נעכטן געווען די יארצייט פון ר' דוד לעלובער, תהא נשמתו צרורה בצרור החיים, ר' דוד בן ר' שלמה, סאו כ'האב גערעדט צו אזא לעלובער חסיד, און ער האט מיר פארציילט אז די גאנצע עבודה פון ר' דוד'ל איז געווען אהבת ישראל, און די ווערטער וואס ער האט געזאגט אז אז ווען דו הייבסט אן קוקן די חסרונות פון א חבר, געב א קוק אריין אין דיך אליין און געב א קוק ווי עפר ואפר דו ביסט. און אויך האט ער אראפגעברענגט פון די תפארת שלמה אז וויאזוי קען מען מיך רופן א צדיק, מיט דעם מיט דעם ווארט האט ער געלעבט, וויאזוי קען מען מיך רופן א צדיק ווען איך האב ליב מיין אייגן קינד מער ווי איך האב ליב א אנדערע איד, און אויך איז געווען די מעשה ביי ביי זיין רעבן רבי אלימלך פון ליזענסק, רבי אלימלך האט אים געפרעגט ווער איז די ערגסטע איד אין לעלוב, האט ער געזאגט דארטן עפעס איינער וואס איז געווען א גרויסע רשע האט עובר געווען אויף כל עבירות שבתורה. האט אים רבי אלימלך ארויסגעשיקט, איך וויל צו דיר נישט רעדן. ער איז געזיצן אינדרויסן, ער האט זיך מתבונן געווען, ער איז נאכאמאל אריינגעקומען צו רבי אלימלך, און רבי אלימלך פרעגט אים נאכאמאל, ווער איז דער ערגסטער איד פון לעלוב? האט ער געזאגט, ווען איך בין נישט דארטן איז עס דער און דער איד, אבער ווען איך בין דארטן בין איך דער ערגסטער איד פון לעלוב. דעמאלטס האט אים רבי אלימלך אריינגעלאזט. סאו, זייענדיג אונטער די רושם פון אהבת ישראל פון דער קאנווערסעישאן האב איך געשריבן אזא קוואוט. די קוואוט גייט אזוי. זאג פאר א איד ווי נישט גוט ער איז, און ער וועט ספענדן זיין גאנצע לעבן דיך צו קאנווינסן אז דו האסט נישט קיין אהנונג ווי נישט גוט ער איז. משא"כ ווען דו זאגסט פאר א איד ווי גוט ער איז, וועט ער ספענדן זיין גאנצע לעבן דיך צו קאנווינסן אז דו האסט נישט קיין אהנונג ווי גוט ער איז. דאס הייסט, א גוט ווארט, דו האסט א פאזיטיוו אויגן אויף א אנדערע מענטש, און דו לעיבלסט נישט אפ דעם קינד אז ער איז נישט גוט, דו לעיבלסט נישט אפ דעם איד אז נעה, דו האסט נישט קיין פאטענשאל, ווייל אז דו לעיבלסט אים אפ וועט ער דיך ספענדן זיין גאנצע לעבן דיך צו קאנווינסן אז דו האסט נישט קיין מושג ווי שלעכט ער איז, משא"כ פארקערט, זאגסט א גוט ווארט פאר א מענטש, זאגסט אז דו גלייבסט אין א מענטש, איי בעליוו אין יו, דו האסט די פאוער, דו האסט די קארעדזש, וועט ער דיך טאקע קאנווינסן אז ער איז טאקע גוט. אונז האבן נעכטן געלערנט, אז עס איז ויהי בחצי הלילה, די אייבערשטער איז אריינגעקומען אין מצרים, אויסגעהארגעט אלע בכורים, עס איז געווען דארטן א צעקה גדולה, און פרעה איז אויפגעשטאנען מיטן די נאכט, און מיט זיינע אלע משרתים איז ער געקומען שרייען פאר משה רבינו גייטס ארויס פון דא, און די פסוק ל"א, די לעצטע וואס אונז האבן נעכטן געלערנט איז ויקרא למשה ולאהרן לילה ויאמר קומו צאו מתוך עמי, גייטס ארויס פון מיין פאלק, גם אתם, עס הייסט נישט נאר ווי איך האב געזאגט נאר די גברים זאלן ארויס גיין, נאר גם אתם סיי די גברים, און גם בני ישראל און סיי אויך די קינדער פון כלל ישראל, ולכו עבדו את ה' כדברכם אזוי ווי עטס האטס געזאגט, נישט אזוי ווי איך האב געזאגט אז ענק זאלן נאר. שעכטן קרבנות אין גושן, ניין, כדברכם אזוי ווי עטס האטס געזאגט אז ענק זאלן אינגאנצן ארויסגיין פון מצרים דרך שלושת ימים, זאגט יעצט די פסוק ווייטער אז גם צאנכם גם בקרכם קחו, ער זאגט זאגט פרעה ווייטער פאר פאר משה רבינו, ענקערע שאף און רינדער זאלט עטס אויך נעמען, נישט אזוי ווי איך האב געזאגט אז ענק זאלן דאס דא לאזן, נאר כאשר דיברתם, אזוי ווי עטס האטס געזאגט, און און מ'דארף דא צולייגן אז כאשר דיברתם אזוי ווי עטס האטס געזאגט אז נישט נאר אז ענק וועלן נעמען ענקערע אייגענע, נאר אז איך וועל ענק נאך צוגעבן, סאו דא האט עטס פון מיר אויכעט און ולכו און גייטס נאר ארויס פון דא. און גייט שעכטן פאר ענקער באשעפער דארטן אין מדבר, און בשעת ווען ענק שעכטן ענק זענען מתפלל פאר זיך אליין, ווייל בשעת ווען מען שעכט א קרבן איז דאך א צייט וואס עס איז דא קבלת התפלות, מילא דעמאלטס וברכתם גם אותי זאלט עטס אויכעט מתפלל זיין פאר מיר אז איך זאל שוין מער נישט ליידן און אויכעט איך זאל נישט שטארבן ווייל איך בין דאך אויכעט א בכור מילא האב איך מורא פאר מיין לעבן, מילא זייטס מתפלל אויכעט פאר מיר ווען עטס גייטס ארויס. זאגט די הייליגע רשי גם צאנכם גם בקרכם קחו, פרעגט רשי ומהו כאשר דברתם, ס'שטייט דאך שוין אינעם פאריגן פסוק שטייט לכו עבדו את ה' כדברכם, וואס וויל ער דא צולייגן כאשר דיברתם, זאגט רשי גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, דאס וואס דו האסט געזאגט אז איך וועל ענק נאך צוגעבן קרבנות אויכעט, און מילא זאג איך דיר אויף דעם אז קחו כאשר דיברתם נעמטס פון מיר פון מיינע בהמות אזוי ווי עטס האטס געזאגט, סאו די ווארט קחו גייט בעיסיקלי ארויף אויף ארויף און אויף אראפ, ס'הייסט גם צאנכם גם בקרכם קחו נעמטס מיט ענקערע צאנכם און בקרים נישט אזוי ווי איך האב געזאגט אז דאס זאלט עטס דא לאזן, און אויכעט קחו כאשר דיברתם נעמטס נאך מיט פון מיינע אזוי ווי עטס האטס געזאגט אז איך וועל ענק צוגעבן וברכתם גם אותי איז נישט קיין לשון אז זאלסט מיך בענטשן נאר התפללו עלי שלא אמות בשעת ווען ענק זענען מתפלל אויף זיך אליינס בשעת הקרבה זאלט עטס אויך מתפלל זיין אויף מיר איך זאל נישט שטארבן פארוואס זאל שאני בכור איך בין דאך אויכעט א בכור מילא זעענדיג די גאנץ מצרים האט געזען אז פרעה האט שוין מסכים געווען ארויסצושיקן די אידן און זיי האבן געוויסט אז די אידן זענען זייער ביגעסט טרעט. מילא ותחזק מצרים על העם האבן זיי זיך געשטארקט אויף די אידישע קינדער זיי ארויסצושיקן בזריזות למהר לשלחם מן הארץ זיי זייער שנעל ארויסצושיקן פון לאנד פארוואס ווייל כי אמרו ווייל זיי האבן געזאגט צו זיך אליינס אויב בלייבן די אידן דא פאר נאך א מינוט איז כולנו מתים זעמיר אונז אלע פארלוירענע זעמיר אונז אלע טויט. זאגט די הייליגע רשי כי אמרו כולנו מתים וואס האבן זיי אזוי מורא געהאט אמרו זיי האבן געזאגט לא כגזירת משה הוא שהרי אמר משה רבינו האט דאך געזאגט ומת כל בכור און וכאן זעען מיר דאס דאך דא אז אף הפשוטים מתים פלעינע קינדער נישט קיין בכורים דווקא ווייל ס'איז דאך געווען חמשה או עשרה בבית אחד דורך דעם וואס די פרויען פון די מצרים שטופי בזימה האבן מזנה געווען מיט מענער וואס האבן נאכנישט געהאט קיין קינדער פאר דעם מילא האט געקענט זיין פינף אדער צען בכורים אין איין הויז האבן זיי געזען אז נישט נאר די בכורים שטארבן מילא האבן זיי געמיינט אז סגייט קומען סגייט קומען אויף זיי אויכעט די מיתה. און דאס וואס רשי יעצט זאגט קוואוט ער די מכילתא און די סיום הדברים פון די מכילתא דארטן איז ווייל די מצרים האבן נישט געוואוסט אז זייערע ווייבער האבן מזנה געווען מילא וועגן דעם האבן זיי געמיינט אז רעגולער מענטשן נישט נאר בכורים זענען געשטארבן וואס דאס איז אפעסיט צו וואס אונז האבן נעכטן געשמועסט, דאס איז דאך די צווייטע טעם וואס רשי ברענגט אראפ דארטן אז מען זאל נישט זאגן אז משה איז א ליגנער, אז אז אויב מיינט עס גודל הבית וועלן דאך די מצריים זאגן אז נישט נאר די בכורים זענען געשטארבן נאר די גודל הבית אויכעט, און זיי וועלן נישט כאפן אז גודל הבית מיינט אויכעט א בכור, פאר דעם זאגט רשי די צווייטע טעם דאס אז דא העלן זיי זיכער וויסן אז ס'איז א בכור, פארוואס ווייל זיי ווייסן אז זייערע ווייבער האבן מזנה געווען, און דא איז דאך עס אנדערש, נו, קען מען ענטפערן, איז דא וואס ענטפערן די קשיא. אז בעצם האבן זיי טאקע געוואוסט אז עס זענען בכורים אבער זיי האבן עס נישט געזאגט פאר משה און לישראל קודם כל מחמת בושה און די צווייטע זאך איז ווייל זיי האבן געוואלט אויפהייפן זייער צער זיי האבן געוואלט בעסיקלי מאכן סאונדן פאר די אידן ווי די צער איז אזוי שטארק אז זיי האבן מורא פאר זייער אייגן לעבן מילא דאס איז די נתינת טעם אזוי ווי פארוואס זיי שיקן ארויס פארטרייבן די אידן אזוי שנעל אנדערע ווילן ענטפערן אז כי אמרו כלנו מתים האט גארנישט צו טון מיט די בכורים נאר זיי האבן מורא געהאט אז נאך מכת בכורות וועט קומען נאך א מיתה אויף זיי אויב שיקן זיי נישט ארויס די אידן פיין, סאו וישא העם את בצקו, סאו גייט דא די תורה אריינהאקן מיט עפעס וואס איז געשעהן ליטערלי א מינוט פארן ארויסגיין פון מצרים. אפאר פסוקים ארום גייט זיך נאך שטיין זאכן וואס זיי האבן געטון פארדעם, נאר די תורה וויל זאגן וויבאלד איך האב יעצט געענדיגט זאגן אז די מצריים האבן געפושט די אידן איז מילא וישא העם את בצקו, מילא ממש פארן ארויסגיין פון מצרים האבן זיי אנגעלאדענט זייער טייג טרם יחמץ פאר ס'האט געהאט א אפארטוניטי צו ווערן חמץ, משארותם צרורות בשמלותם, זיי האבן געהאט אויכעט אריינגעלייגט. זייערע שיריים, מצה און מרור פון די נאכט בעפאר, פון די פייס, פון די סדר, האבן זיי אריינגעוויקלט אין אזעלכע טייערע קליידער על שכמם אויף זייערע אקסלען. זאגט די הייליגע רשי טרם יחמץ. סאו לכאורה האבן די, די קשיא וואס אונז האבן פריער געשמועסט, אין נעקסטן פסוק שטייט אז זיי האבן נאך אויסגעבארגט די זאכן פון די כלי כסף כלי זהב פון מצרים, מילא האבן זיי דאך נאך געטון זאכן פאר זיי האבן אנגעלאדנט זייערע, זייערע טייג, ממש פארן זיי זענען ארויסגעגאנגען, אדער די ענפער אויף דעם איז, ווייל המצרים לא הניחום לשהות כדי חימוץ, וויבאלד אין דעם פסוק א פסוק ל' ג' שטייט ותחזק מצרים, זיי האבן נישט צוגעלאזט אז ס'זאל צוקומען צו חימוץ, מילא וועגן דעם האקט די תורה אריין און זאגן אז די ריזאלט פון דעם איז געווען אז די אידן האבן ארויפגעלייגט זייערע טייג נאך פאר ס'האט געיארן, מילא וועגן דעם איז עס געווארן איז שפעטער געווארן מצות, אבער בעצם איז דאס איז דאס נאכנישט די סדר הדברים, ווייל קודם גייט טאקע מקוים ווערן דאס, גייען די אידן גיין אויסבארגן אלע זאכן פון די מצרים. אבער מען זעט דא יא פון שיטת רשי וואס וועט זיין רעלעוואנט שפעטער, רשי זאגט דא המצרים לא הניחום לשהות כדי חימוץ, כ'פארשטיי נישט, האסט דאך יעצט געזאגט אז מען טאר נישט עסן קיין חמץ פאר גאנצע זיבן טעג, נאר שיטת רשי איז, אזוי ווי די און די רן נעמט אויך אן אזוי, אז אין מצרים איז נאר געווען א איסור אכילת חמץ בשעת די סדר, אבער די איבעריגע זיבן טעג האט מען יא געמעגט עסן חמץ, נאר די די די ציווי וואס די אייבערשטער האט געזאגט אז מען טאר נישט עסן קיין חמץ פאר גאנצע זיבן טעג גייט נאר אן לדורות, און די רמבן קריגט מיט רשי און ער זאגט אז ניין, אין מצרים האט מען אויך נישט געטארט עסן, פאר גאנצע זיבן טעג קיין חמץ, אבער בקיצור, סאו אין די רמבן, לכאורה לויט די רמבן, איז די גאנצע זאך פארוואס מען טאר נישט עסן קיין חמץ איז על שם העתיד, ווייל די אייבערשטער האט געוואוסט אז זיי גייען עניוועי נישט קענען, סאו זיי האבן נישט פרובירט צו מאכן קיין חמצ'דיגע טייג, נאר זיי האבן געוואלט ס'זאל זיין מצה ווייל זיי טארן נישט האבן קיין חמץ אין זייער פאזעשאן, אבער די אייבערשטער האט געוואוסט דאס אז זיי גייען אפילו נישט קענען אפילו זיי וואלטן ווען געוואלט, מילא וועגן דעם איז געווען די נס, רשי זאגט ניין, אז די נס איז געווען ווייל בעצם האבן זיי יא געמעגט עסן חמץ, זיי האבן געוואלט מאכן חמץ, און די מצרים האבן זיי נישט געלאזט, איז אטאמאטיש איז עס געווארן מצה, איז דאס איז פאר דעם סעלעברעיט מען פאר דעם עסט מען מצה, ווייל צו סעלעברעיטן די נס, באט קיצור ס'וועט שפעטער זיין מער רעלעווענט מען וועט עס אויס אויסשמועסן מער באריכות, זאגט רשי ווייטער משארותם וועלכע וועלכע שיריים האבן זיי מיטגענומען, שיורי מצות און מרור, די איבערגעבליבענע מצה און מרור פון נעכטן ביינאכט האבן זיי מיטגענומען און אריינגעלייגט און אריינגעוויקלט אין אזעלכע קליידער, אבער פונעם פסח האבן זיי נישט געקענט איבערלאזן ווייל דאס איז דא א איסור נותר, פיין. סאו על שכמם האבן זיי עס ארויפגעלייגט אויף זייער אקסל, סאו זאגט רשי אף פי שבהמות הרבה הוליכו עמהם האבן זיי דאך מיטגענומען זייער אסאך בהמות, און די מדרש זאגט אז יעדע מענטש פון כלל ישראל האט געהאט זעכציג בהמות, זעכציג חמורים, טעונים, כסף וזהב, ממילא פארוואס האבן זיי נישט ארויפגעלייגט זייער שיריים פון די מצה און מרור אויף זייערע חמורים, נאר מחבבים היו את המצוה, זיי האבן מורא'דיג מחבב געווען די מצוה ממילא וועגן דעם האבן זיי עס אריינגעוויקלט אין טייערע קליידער און זיי האבן עס געהאלטן אויף זייער אקסל און נישט ארויפגעלייגט אויף די חמורים. זאגט פארציילט די פסוק ווייטער אז פארדעם, פאר פסוק ל ד, פאר מען האט ארויף געלייגט די טייג אויף די אקסל, בני ישראל עשו כדבר משה האבן בני ישראל אויסגעפאלגט די ציווי וואס משה רבינו האט זיי געהייסן טוהן און וישאלו זיי זענען געגאנגען בארגן ממצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות, זאגט רש י כדבר משה, ווייל די אייבערשטער האט דאך געזאגט ביי די סנה אז וישאלו אשה משכנתה, און דא שטייט אז ובני ישראל אז די מענער האבן געבארגט. סאו וועגן דעם איז עס כדבר משה, ווייל שאמר להם במצרים, ווייל משה ווען ער האט איבערגעזאגט די ציווי השם פון די סנה האט ער געזאגט וישאלו איש מאת רעהו. די אייבערשטער האט געזאגט אשה ווייל דאס איז די סדר, אבער בעצם האט ער אינטענדעד אז די אז די אז די מענער זאלן עס אויך טון. אבער משה רבינו האט עס קלאר ארויסגעשמועסט פאר די אידן אז וישאלו איש מאת רעהו וועגן דעם זאגט דא די פסוק ובני ישראל עשו כדבר משה ווייל די בני ישראל האבן געדארפט טון וויאזוי משה האט געזאגט אז משה האט אויך צוגעלייגט די איש מאת רעהו. זאגט די הייליגע רשי ושמלות סאו לכאורה אז דו בארגסט פאר איינעם א טייערע גאלדענע שטיק, עס איז נישט קיין חידוש אז דו האסט אים אויכעט פארבארגט די שמלות, נאר זאגט רש י אף הן היו חשובות להם מן הכסף ומן הזהב, די קליידער איז פאר די אידן געווען חשוב'ער און פאר די מצריים געווען חשוב'ער ווי כסף וזהב, און מאוחר בפסוק חשוב, סאו מען הייבט אן פון לא פון טאפ טו באטאם, מען הייבט אן קודם כסף זילבער, נאכדעם גייסטו צו א העכערע לעוועל וואס דאס איז זהב גאלד וואס איז טייערער, און נאכדעם גייסטו צו שמלות וואס דאס איז נאך די טייערסטע פון אלע. אויף דעם קען מען אויך ענטפערן אז פריער ווי ס'שטייט בשמלותם על שכמם איז די חביבות פון די מצוה האט זיי געמאכט אז זיי האבן עס נישט נאר געלייגט אויף זייער אקסל און נישט אויף די חמור נאר זיי האבן עס אויך אריינגעוויקלט אין שמלותם אין זייערע טייערע קליידער וואס דאס איז געווען פאר זיי חשוב'ער ווי כלי כסף און כלי זהב. זאגט דער פסוק ווייטער והשם נתן את חן העם בשעת זיי זענען געגאנגען בארגן האט די אייבערשטער אריינגעלייגט א חן אין דעם אידישן פאלק בעיני מצרים אין די אויגן פון די מצריים וישאילום און די מצריים האבן געמאכט די אידן פאר בארגערס אזוי ווי רשי וועט זאגן אז ס'איז א לשון מפעיל וישאילום זיי האבן זיי געמאכט פאר בארגערס דאס הייסט זיי האבן געגעבן מער וויפיל מ'האט זיי געבעטן. און וינצלו את מצרים דאס איז געווען די ריזאלט אז מ'האט אויסגעליידיגט גאנץ מצרים כמצולה שאין בו דגים, זאגט די הייליגע רש י וישאילום אז עס איז א לשון מפעיל ס'איז נישט אז זיי האבן פארבארגט נאר זיי האבן געמאכט די אידן פאר בארגערס אף מה שלא היו שואלים מהם אפילו דאס וואס מ'האט זיי נישט געבעטן אויך נאר האבן די מצריים צוגעגעבן פאר די אידן אתה אומר אחד דו איד דו בעטסט מיר נאר איין לייכטער טול שנים ולך נעם דא ביידע לייכטערס נאר גיי ארויס פון מצרים וינצלו מיינט ורוקינו זיי האבן אויסגעליידיגט איז ויסעו בני ישראל מרעמסס די אידן האבן בשעת זיי זענען ארויסגעגאנגען פון מצרים. ביי חצות היום איז ויסעו בני ישראל מרעמסס האבן זיי זענען זיי געפארן פון רעמסס וואס דאס רעמסס איז די שטאט אין גושן וואס יוסף הצדיק האט געגעבן פאר די בני יעקב און גאנץ כלל ישראל כאטשיג זיי זענען געווען מפוזר ומפורד אין גאנץ ארץ מצרים האבן זיי זיך אלע צוזאמגענומען אין די שטאט רעמסס און פון דארטן האט מען געטרעוולט קיין סוכותה. און רשי וועט זאגן אז ס'שטייט נישט דא מרעמסס ויחני בסוכות נאר ס'שטייט סוכותה און מיינט אז די אייבערשטער האט זיי אהינגעפירט אין איין אויגנבליק כשש מאות אלף רגלי הגברים ס'איז געווען זעקס הונדערט טויזנט כ זעקס הונדערט ס'הייסט ס'איז געווען כמעט זעקס הונדערט טויזנט מענטשן און די פרקי דרבי אליעזר זאגט אז ס'האט געפעלט איינס און די אייבערשטער האט זיך מצרף געווען אז ס'זאל זיין שש מאות אלף. רגלי הגברים, ס'הייסט די טווענטי ענד אפ וויאזוי רשי וועט זאגן, לבד מטף, אויסער די קינדער וואס זענען מיטגעגאנגען, ס'הייסט די גברים זענען פון טווענטי ביז סיקסטי, אויסער דעם זענען נאך צוגעגאנגען די וואנס ביז טווענטי פון סיקסטי ענד אפ, און אויך די טף די קינדער, און אויך פארשטייט זיך די ווייבער, וואס קען זיין אפילו מער ווי זעקס הונדערט טויזנט ווייבער ווייל ס'איז יתכן אז געוויסע מענטשן האבן געהאט מער ווי איין ווייב. סאו אבער די מענער פון טווענטי ביז סיקסטי איז געווען שש מאות כמעט שש מאות אלף זאגט די הייליגע רשי מרעמסס סוכותה אזוי ווי אונז האבן געשמועסט ס'שטייט נישט ויסעו מרעמסס ויחנו סוכותה נאר מאה ועשרים מיל היו דער די דיסטענס פון רעמסס ביז סוכות איז געווען הונדערט צוואַנציק מייל ובאו שם לפי שעה זענען אנגעקומען דארטן אין איין אויגנבליק אין איין רגע שנא ווייל ס'שטייט ואשא אתכם על כנפי נשרים די אייבערשטער זאגט כ'האב ענק ארויפגעלייגט אויף א אדלער און איך האב ענק געברענגט מקרב געווען צו מיין תורה כדי אז ענק זאלן קענען איך זאל קענען געבן די תורה פאר ענק איך זאל ענק קענען נעמען פאר א ווייב זאגט די הייליגע רשי הגברים מבן עשרים שנה רשי זאגט אז די גברים זענען מבן עשרים שנה ומעלה דאס איז פון צוואנציג ביז זעכציג דאס איז אנלייק אנדערע אנדערע ראשונים ס'איז גראדע א מחלוקה אנדערע ווילן זאגן אז ס'איז יא מענטשן פון דרייצן יאר און אפ ווייל ס'שטייט דאך דא אינעם פסוק לבד מטף סאו אויב וואלט עס ווען געמיינט פון צוואַנציק און ארויף וואלסטו געדארפט זאגן לבד מטף און אויך לבד מ די וואנס וואס זענען פון דרייצן ביז צוואַנציק. וועגן דעם ווילן זיי אננעמען אז ס'איז יא דרייצן אבער רשי נעמט אן על פי פשטות אז א גברים איז מבן עשרים שנה ומעלה. ווייל בעצם איז די לענין מלחמה לענין יוצא מלחמה הייסט מען א גבר פון פון צוואַנציק יאר און ארויף מילא איבעראל וואס שטייט אין די תורה הגברים מיינט עס מבן עשרים שנה ומעלה אנלייק אנדערע ראשונים פיין סאו וגם ערב רב עלה. די ערב רב זענען א געמישאכץ פון אנדערע פעלקער, פון אנדערע גרים, וויאזוי רשי וועט זאגן, איתם איז ארויף, עלה איתם זענען ארויפגעגאנגען מיט זיי, און וצאן ובקר מקנה כבד מאוד, און די אידן האבן מיטגענומען מיט זיך, צאן און בקר און מקנה כבד מאוד, א שווערע שווערע מאסן מיט מקנה, זעכציק, חמורים פאר איטש, מענטש, אנגעלאדנט מיט כסף וזהב, פלאס אלע אנדערע בהמות וואס זיי האבן געהאט, און. קודם האבן זיי געהאט זייער אייגענע, זיי האבן געהאט וואס פרעה האט זיי צוגעגעבן, און אויך איז דא וואס זאגן אז אז בשעת מכת דבר און די מצרים האבן געזען אז זייערע מקנה גייען דא שטארבן, האבן זיי פארקויפט פאר די אידן זייערע מקנה פאר שפאט ביליג פאר חצי בחינם סתם צו קאווערן זייערע לאוסעס, מילא האבן די אידן געהאט דא א אנלימיטעד אמאונט פון מקנה, ערב רב זאגט רשי, תערובת אומות של גרים, סאו דאס איז בעצם איז עס א מחלוקה צווישן רבי ישמעאל, רבי עקיבא און רבי נתן. איינער זאגט אז ס'איז געווען, וויבאלד ס'שטייט וגם א ריבוי, און אויך א רב איז א ריבוי, זאגן זיי אז ס'איז געווען מער אידן, מער ערב רב ווי ס'איז געווען אידן, סאו איינער זאגט אז ס'איז געווען הונדערט צוואַנציק טויזנט, נישט הונדערט צוואַנציק טויזנט, וואן פוינט טו מיליאן, ס'הייסט דאבל וויפיל שש מאות אלף, און איינער זאגט אז ס'איז געווען צוויי הונדערט און פֿערציק מיליאן, און איינער זאגט, דאס הייסט טו פוינט פאר מיליאן, און איינער זאגט אז ס'איז געווען דריי פוינט זעקס מיליאן, ערב רב, סאו יעדער איינער דרשנ'ט אריין די ריבויים, וגם, איינער וויל זאגן וגם אז ס'איז צוויי ריבויים און רב איז נאך א ריבוי, איינער זאגט אז גם און רב איז צוויי ריבויים, איינער זאגט אז נאר גם איז א ריבוי, סאו בקיצור, מער וויפיל אידן ס'איז ארויסגעגאנגען פון מצרים זענען ארויסגעגאנגען ערב רב מיט זיי. די לאועסט נאמבער וואס איז דא אין חזל איז הונדערט איז וואן פוינט טו מיליאן ערב רב, סאו פיין, סאו ויאפו את הבצק זיי האבן אפגעבאקן די בצק, ס'איז דא וואס זאגן אז זיי האבן עס אפגעבאקן, די תרגום יונתן זאגט אז ס'איז אפגעבאקן געווארן אויפן וועג, פון די באקעדיגע זון, אדער איז דא וואס זאגן אז ויאפו את הבצק איינמאל זיי זענען אנגעקומען קיין סוכות האבן זיי עס אפגעבאקן אשר הוציאו ווייל זיי זענען דאך אנגעקומען אין א ספליט סעקענד מיילא איז געווען ווייניגער ווי אַכצן מינוט פון ווען מען האט דאס, אדער אנדערע זאגן אז וויבאלד זיי האבן זיי האבן עס טאקע געלייגט אויף על שכמו די טייג האבן זיי אויך געלייגט על שכמו אז עס זאל זיין מתעסק בו ווייל ווי לאנג מען איז זיך מתעסק מיט א טייג ווערט עס נישט חמץ אפילו פאר שעות לאנג. סאו מיילא ויאפו את הבצק זיי האבן אפגעבאקן זייערע טייג אשר הוציאו ממצרים זיי האבן ארויסגעטראגן פון מצרים עוגות מצות אינטו אזעלכע קיכלעך פון מצות כי לא חמץ ווייל ס'איז נישט געהאט ווייל זיי האבן נישט געהאט קיין טשענס אז ס'זאל יערן אז ס'זאל חמצ'דיג ווערן פארוואס האבן זיי נישט געהאט קיין טשענס כי גורשו ממצרים ווייל די מצריים האבן זיי פארטריבן ולא יכלו להתמהמה זיי האבן זיך נישט געקענט אויפהאלטן דארטן כדי אז ס'זאל יערן און ס'זאל ווערן חמצ'דיג. סאו סאו און וגם צידה לא עשו להם זיי האבן זיך פארשטייט זיך אויך נישט מיטגענומען קיין צידה לדרך ווייל מה דאך זיי האבן נישט געקענט אויסווארטן נאך אַכצן מינוט ביז די טייג ווערט חמץ נאר מ'איז גלייך מ'האט גלייך געדארפט ארויסגיין איז כל שכן וכל שכן אז זיי האבן נישט געהאט די אפערטוניטי זיך איינצופאקן געהעריג עסן אויף די וועג נו און און און און די מדרש דערציילט אז ס'איז געווען בדרך נס האבן זיי געגעסן פון די פאר מצה'לעך האבן זיי געהאט גענוג צו עסן פאר דרײַסיק טעג. סאו דא ווי געשמועסט איז די מחלוקה צווישן רשי און די רמבן. לויט רשי איז ווייל זיי האבן געוואלט טעקניקלי מאכן, זיי האבן געוואלט מאכן חמצ'דיגע חלות, נאר זיי האבן נישט געהאט קיין אפערטוניטי. די רמבן זאגט ניין זיי האבן נישט געוואלט, נאר זיי האבן עניוועי נישט געקענט. און דאס איז געווען די נס. די נס איז געווען על שם העתיד, די אייבשטער האט געוואוסט אז זיי גייען עניוועי נישט קענען אפילו זיי גייען וועלן. סאו אפילו זיי זענען טעקניקלי געווען אסור צו מאכן חמץ, צו מאכן חלות, דאך, און זיי האבן נאר געוואלט מאכן מצות, דאך אבער וויבאלד זיי האבן נישט געהאט די אפערטוניטי, וועגן דעם עסט מען אונז פסח מצות, דאס איז די סעלעברעישאן פון די נס. זאגט די הייליגע רשי, עוגות מצות, איז חררה של מצות, דאס הייסט לכאורה איז עוגות מצות א דאפלט לשון, א איז עס א טייג? איז עס א עוגות? א א וויאזוי הייסט עס א קיכעלע אדער איז עס א מצה? נאר חררה של מצה, כאילו ס'וואלט ווען געשטאנען אין פסוק עוגות ממצות. דאס הייסט וואס מיינט דאס אז בצק שלא החמיץ קרוי מצה, עני טייג וואס איז נישט געווארן חמצ'דיג הייסט א מצה, מיילא דו קענסט מאכן אויך א קיכעלע פון מצה. סאו סאו עוגות מצות איז עוגות ממצות, וגם צידה לא עשו להם, סאו אזוי ווי אונז האבן געשמועסט, מה דאך זיי האבן נישט געקענט אויסווארטן אַכצן מינוט ס'זאל ווערן חמצ'דיג, איז אוודאי האבן זיי זיך נישט געהאט קיין טשענס אנצוגרייטן קיין קיין צידה לדרך, נאר מגיד, די תורה וויל מיר עס האבן, לכאורה איז עס איבעריג, וואס דארף וואס איז די חידוש, וואס ווילסטו מיר לאזן הערן, נאר מגיד שבחן של ישראל קומט מען לאזן הערן די שבח פון כלל ישראל, שלא אמרו זיי האבן נישט געזאגט, היאך נצא למדבר בלא צידה, וויאזוי קען מען אונז ארויסגיין אינעם מדבר, בארץ לא זרועה, אן קיין צידה. וואס וועט מען אונז עסן מארגן? אלא האמינו והלכו, און ס'איז נישט דא קיין בטחון גרעסער פון דעם, אז זענען אריינגעגאנגען אין מדבר ווייל דער אייבערשטער הייסט גיין אין מדבר, האט מען, דאגה'ט מען נישט פאר דאגת מחר, וואס וועל איך עסן? סאו הוא שמפורש בקבלה דאס שטייט אין תנך, אז זכרתי לך חסד נעוריך אהבת גלילות אויך, און וואס איז די אהבת גלילות אויך? וואס איז די וואס איז די חסד נעוריך וואס איך געדענק? וואסערע חסד האסטו געטון מיטן הייליגן באשעפער אז דער אייבערשטער געדענקט דאס? ווייל לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה ווייל ביסט מיר נאכגעקומען, סאו דו ווילסט, א אידיש קינד וויל היינטיגע צייטן טון א חסד, מיטן אייבערשטן, וויאזוי קען מען טון חסד מיטן אייבערשטן? דא האסטו דיין ענטפער, דורכן האבן בטחון בה' און זיך און נישט האבן קיין דאגות מחר, און גלייבן אז דער אייבערשטער גייט דיך זיכער געבן אלעס גוטס, דאס איז א חסד פארן אייבערשטן און דער אייבערשטער געדענקט דאס, און וואס איז די שכר, מה שכר מפורש אחריו, וואס איז די שכר אויף דעם אז דו האסט געהאט בטחון בה' אז אז קודש ישראל להשם די אידן זענען הייליג אזוי ווי תרומה, פונקט אזוי ווי תרומה מידה כנגד מידה, פונקט אזוי ווי תרומה. אפילו די קען מען נישט אויסלייזן, און נישט קיין חילוק צו ס'איז יא ראוי צו ס'איז נישט ראוי בלייבט דאס תרומה ס'בלייבט הייליג, די זעלבע זאך כלל ישראל אפילו זיי זענען נישט ראוי איז בלייבן זיי הייליג לה' און זיי בלייבן אייביג דעם אייבערשטנ'ס פאלק, און כ'האב דיר שוין אמאל געזאגט אז בטחון, כ'ווייס נישט צו אויף די שיעור, אבער בטחון בהשם, ווען דו ווייסט אז דו גייסט באקומען א טשעק אין די מעיל, איז עס, פארלאזטו דיך נישט אויפן אייבערשטן, פארלאזסט דיך אויף דעם טשעק, די טשעק גייט אנקומען, אדער דיין פעיראל, דו ווייסט אז ס'גייט אנקומען, ווען איז די עכטע מסירת נפש'דיגע בטחון? אדער ווען דו גייסט אריין אין מדבר, דו האסט נישט קיין אהנונג וויאזוי דו גייסט באצאלן דעם ביל, אדער דו דארפסט עפעס א גוטע זאך, דו דארפסט דאך א שיינע הויז, און דו קענסט עס נישט עפארדן. דאס איז די עכטע בטחון, אז דו זעסט נישט קיין שום גשמיות'דיגע וועג, קיין שום גשמיות'דיגע מהלך וויאזוי דו זאלסט עס האבן, און דו גלייבסט דאך אלץ אז דו גייסט עס באקומען ווייל דו גלייבסט אינעם אייבערשטנ'ס יכולת, דעמאלטס טוסטו א חסד מיט'ן אייבערשטן, און די רעזאלט איז אז קודש ישראל להשם ביסט אייביג מרוצה, אזוי ווי די הייליגע קדושת לוי, די סניגורן של ישראל שרייבט פאריגע וואך, כי הקדוש ברוך הוא מקבל תענוג כאשר הוא נותן טובות לישראל, די אייבערשטער איז מקבל תענוג ווען ער האט די עביליטי צו געבן גוטס פאר א איד, און וישראל המקבלים הטובות, די אידן וואס נעמען אן די טובה פונעם אייבערשטן איז עושים בזה רצון און מצוות השם, טוען זיי דעם רצון און מצוות השם, כי בקבלת הטובות יש לקדוש ברוך הוא מזה תענוג, דורך דעם וואס דו ביסט אפן פאר קבלת טובות, ס'איז נישט אז דו זאגסט איך דעזערוו נישט, ווייל ווען דו זאגסט איך דעזערוו נישט מיינט דו האסט נישט קיין בטחון אז די אייבערשטער קען דיך עס געבן, דורך דעם וואס דו גלייבסט אז דו גייסט באקומען אלעס גוטס, אפילו דו זעסט נישט קיין גשמיות'דיגע דרך הטבע'דיגע וועג וויאזוי דו גייסט עס באקומען, טוסטו די גרעסטן חסד מיט'ן אייבערשטן און דו טוסט נאך א מצוה ווי קדושת לוי ווי אזוי. פיין, זאגט דער פסוק ווייטער, ומושב בני ישראל, די פסוק פירט אויס, ומושב בני ישראל, די טאטאל צייט וואס די אידן זענען געווען אין גלות, וואס א חלק פון די יארן אשר ישבו במצרים זענען זיי געזיצן אין מצרים איז געווען שלושים שנה וארבע מאות שנה, פֿיר הונדערט און דרײַסיק יאר, חס ושלום אפצולערנען דעם פסוק פשוט פשט, אן אריינרעדן די איבעריגע ווערטער, ווייל וואס די אידן זענען נישט געווען פֿיר הונדערט און דרײַסיק יאר אין מצרים, זענען נאר געווען צוויי הונדערט און צען יאר אין מצרים. דעם מוז מען אריינלערנען אין ומושב בני ישראל אשר ישבו וואס א חלק פון די יארן, א חלק פון די פֿיר הונדערט און דרײַסיק יאר זענען געווען אין מצרים איז געווען דאס און דאס די טאטאל. זאגט די הייליגע רש"י אשר ישבו במצרים, אחר שאר הישיבות שישבו גרים בארץ לא להם. סאו נאך די אלע ישיבות זענען געזיצן ערגעץ אנדערש, אין חברון, אין פדן ארם, אין אלע פלעצער וואס ס'איז נישט געווען זיי, זענען געווען גרים איבעראל, זענען זיי געווען, אפאר יאר פון דעם זענען זיי געווען אין מצרים און די טאטאל פון די אלע יארן פון גרות איז געווען פֿיר הונדערט און דרײַסיק יאר. זאגט די הייליגע רש"י שלושים שנה וארבע מאות שנה, סאו בין הכל, משנולד יצחק עד עכשיו היו ארבע מאות. די גאנצע טאטאל פון ווען יצחק איז געבוירן ביז יעצט ווען מען איז אויסגעלייזט געווארן פון מצרים איז געווען פֿיר הונדערט יאר, משהיה לו זרע לאברהם נתקיים כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ארבע מאות שנה, סאו דעמאלטס איז מקוים געווארן ווייל ווייל די אייבערשטער האט דאך געזאגט פאר אברהם בברית בין הבתרים אז אז דיינע אידן וועלן זיין דיינע קינדער וועלן זיין אין גלות פאר פֿיר הונדערט יאר, ווען הייבט זיך אן דאס? ווען יצחק איז געבוירן דעמאלטס הייבט ער אן האבן קינדער הייבט אן די די די נביאה אריינצוגיין אין אפעקט, ושלושים שנה היו. היו היו משנגזרה גזירת בין הבתרים, דרייסיג יאר פאר די יצחק איז געבוירן ווייל אברהם איז דאך געווען זיבעציג בשעת די ברית בין הבתרים, ממילא דרייסיג יאר שפעטער ווען ער איז געווען הונדערט יאר איז געבוירן יצחק, און ואי אפשר לומר מ'קען אבער נישט לערנען פשוט פשט אז בארץ מצרים לבדה אז די גאנצע פֿיר הונדערט און דרײַסיק יאר זענען די אידן געווען אין מצרים פארוואס סאו שהרי קהת מן הבאים עם יעקב היה קהת איז דאך אריינגעגאנגען אין מצרים ס'איז אראפגעגאנגען קיין מצרים מיט יעקב צא וחשוב גיי רעכן אויס זיין לעבן פון קהת איז געווען הונדערט דרײַ און דרײַסיק יאר און כל שנות עמרם בנו מ'זאגט ווען רש"י האט שוין אפאר מאל געזאגט דעם חשבון באט דא איז עס דאס איז אויכעט רעלעווענט, ממילא ברענגט ער עס נאכאמאל אראפ, אז די שנות עמרם איז געווען הונדערט זיבן און דרײַסיק יאר, ושמונים של משה איז משה געווען אַכציק יאר בשעת'ן ארויסגיין פון מצרים, איז לא תמצאם כל כך גייסטו נישט טרעפן קיין טאטאל פון פֿיר הונדערט יאר, ועל כרחך וועסטו מוזן זאגן אז הרבה שנים היו לקהת עד שלא ירד למצרים, מוזט זאגן. דאס הייסט קודם אפילו דו מעקסט אויס זייערע יארן גייסטו נאך, גייסטו אויכעט נאר אנקומען צו דרײַ הונדערט פֿופֿציק. און כל שכן וכל שכן אז דו מוזט נאך אראפנעמען פון קהת ווייל ער איז נישט אראפגעקומען ממש ביי איין טאג אלט, ער איז דאך שוין געווען אפאר יאר אלט ווען ער איז אראפגעקומען קיין מצרים, און אויך והרבה משנות עמרם נבלעים בשנות קהת ווייל ס'איז נישט יתכן אז די טאטע קהת איז געשטארבן די מינוט וואס עמרם איז געבוירן, און די זעלבע זאך והרבה משמונים של משה נבלעים תוך עה בשנות עמרם, משה עמרם האט דאך נאך געלעבט, עמרם האט דאך נאך געזען די קינדער פון פון דאס איז גראדע נישט נישט יעדער איז מודה בקיצור באט. אסאך יארן פון משה רבינו האט נאך עמרם געלעבט, הרי שלא תמצא ארבע מאות לביאת מצרים, האסט דאך ניטאמאל קיין פֿיר הונדערט יאר, האסטו נישט קיין פֿיר הונדערט יאר צו ביאת מצרים, והוזקקת לומר על כרחך, שאף שאר הישיבות נקראו גרות ואפילו בחברון, סאו אלא מאי וואס שטייט דא אין די פסוק כי גר וואס שטייט אין פסוק ביי די ברית בין הבתרים כי גר יהיה זרעך, מוז זיין אז די אנדערע פלעצער ווי די אבות הקדושים האבן געוואוינט איז אויכעט געווען גרות, אפילו בחברון וואס איז טעקניקלי געווען אין ארץ ישראל איז אויכעט געווען גרות, שנאמר וואס שטייט אשר גר שם אברהם ויצחק, און אשר גר איז א לשון פון גרות, ואומר שטייט אויך אין פסוק את ארץ מגוריהם אשר גרו בה, אז זיי האבן געוואוינט דארטן אין א גרות'דיגע פארנעם, לפיכך אתה צריך לומר פון דעם מוזטו זאגן אז כי גר יהיה זרעך דאס וואס דער אייבערשטער האט געזאגט פאר משה פאר אברהם אבינו ביי די ברית בין הבתרים כי גר יהיה זרעך איז מוז זיין אז די פיר הונדערט יאר הייבט זיך אן משהיה לו זרע פון ווען פון לידת יצחק פון ווען ער האט געבוירן זיין ערשטע קינד וכשתמנה

ובשאר ארצות איז געווען ארבע מאות שנה, זיי האבן צוגעלייגט די ווערטער ובשאר ארצות כדי אז מען זאל זיך נישט טועה זיין און זאגן אז די תורה האט חס ושלום געזאגט א ליגנט. סאו ויהי מקץ שלושים שנה איז געווען די ענדע פון די שלושים שנה וארבע מאות שנה איז די ענדע פון פֿיר הונדערט און דרײַסיק יאר פון די גזירות וואס די אייבערשטער האט געזאגט פאר פאר אברהם אבינו בברית בין הבתרים אז זיינע קינדער וועלן זיין, און ויהי בעצם היום הזה און אויסער דעם איז נאך געווען בעצם היום הזה וואס דעם טאג האט די אייבערשטער ארויסגעקוקט אויף און ער האט געווארט א גאנצן צייט, צו קענען אויסלייזן די אידישע קינדער, דעמאלטס אין יענעם טאג איז יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים איז אלע הערשאפטן פונעם אייבערשטן, ס'הייסט די אידישע קינדער, אלע אידישע קינדער זענען ארויסגעגאנגען פון ארץ מצרים, זאגט דער הייליגער רשי ויהי מקץ שלושים שנה, און אויך ויהי בעצם היום הזה, סאו לכאורה קוקט עס אויס ווי צוויי עקסטערע עניינים, מגד דאס קומט מיר לאזן הערן אז שכיוון שהגיע הקץ אויפן רגע וואס אנגעקומען דעם קץ איז אנגעקומען דעם עצם היום הזה, איז לא עיכבן המקום כהרף עין האט דער אייבערשטער זיי נישט אויפגעהאלטן, קיין איין סעקונדע נישט, ווייל בט' ו' בניסן באו מלאכי השרת אצל אברהם לבשרו, ט' ו' בניסן איז געווען די צייט וואס די מלאכים זענען געקומען צו אברהם צו זאגן אז נעקסטע יאר וועסטו געבוירן דעם קינד, און בט' ו' בניסן אויף א יאר שפעטער נולד יצחק איז טאקע יצחק געבוירן, און אויך איז בט' ו' בניסן נגזרה גזירת בין הבתרים דרײַסיק יאר פאר לידת יצחק, אויך אינעם זעלבן טאג בט' ו' בניסן איז אויך נגזר געווארן גזירת בין הבתרים, ממילא האט שוין דער אייבערשטער ארויסגעגעבן, דער אייבערשטער האט געוואלט מאכן אז פונקטליך פֿיר הונדערט יאר נאך די לידת יצחק זאל עס געשען, האט דער אייבערשטער אוועקגעלייגט דעם טאג, ט' ו' בניסן. ס'זאל זיין ראוי אז דעמאלטס וועט ער אויסלייזן די אידישע קינדער ממילא די אייבערשטער האט ארויסגעקוקט אויף דעם עצם היום הזה וועגן דעם שטייט עס עקסטער אין פסוק און די תורה זאגט אז ליל שמורים סאו דער נאכט די ט ו ניסן ווייל די אייבערשטער האט עס אזוי האט בעצם די אייבערשטער האט מצפה געווען אויף דעם טאג איז דאך עס א מורא'דיגע טאג א מורא'דיגע מסוגל'דיגע טאג פאר כלל ישראל ממילא פונקט אזוי ווי ליל שמורים הוא להשם פונקט אזוי ווי די נאכט איז אפגעהיטן געווארן פונעם אייבערשטן כדי אויסצולייזן די אידן להוציאם מארץ מצרים איז אויך הוא הלילה הזה להשם זאל דער טאג אויך זיין קודש להשם, שמורים לכל בני ישראל לדורותם, אדער ווי רשי וועט זאגן שמורים אז די אידן וועלן זיין יענע נאכט אפגעהיטן, אדער ווי דער רמבן זאגט אז די אידישע קינדער זאלן שומר זיין די מצוות פון יענעם נאכט, אז זיי זאלן זיצן און זינגען הלל להקדוש ברוך הוא, און מקיים זיין אלע מצוות, און סעלעברעיטן דאס אז די אייבערשטער האט אוועקגעלייגט דעם נאכט אז ס'זאל זיין א מסוגל'דיגער טאג פאר גאולת כלל ישראל. זאגט דער הייליגער רשי ליל שמורים, שהיה הקדוש ברוך הוא שומר ומצפה לו, ליל שמורים, פונקט אזוי ווי ליל שמורים הוא להשם, אז די אייבערשטער איז געווען יושב און מצפה, ווען וועט שוין דער נאכט ט ו בניסן אנקומען, כדי גואל כדי לקיים הבטחתו להוציאם מארץ מצרים, כדי צו קענען אויסלייזן די אידן, איז הוא הלילה הזה להשם, הוא הלילה שאמר לאברהם, דאס איז אויך די נאכט פארן אייבערשטן, וואס דער אייבערשטער האט געזאגט פאר אברהם אבינו, בלילה הזה אני גואל את בניך, אין דעם נאכט וועל איך אויסלייזן די אידישע קינדער, איז שמורים לכל בני ישראל לדורותם, איז משומר ובא מן המזיקים. איז די נאכט א אפגעהיטענע נאכט, די איז א מסוגל'דיגע נאכט, די אידן זענען אפגעהיטן פון אלע מזיקים קידוש נעמען ווי אזוי ווי שטייט אין מצרים איז געווען אז ולא יתן המשחית לבוא אל בתיכם לנגף אז אין מצרים האבן די משחיתים נישט געקענט אריינקומען אין די אידישע הייזער, אזוי אויך לדורות איז שימורים לכל בני ישראל לדורותם אז אלע דורות וועט די נאכט זיין א ליל שימורים און ס'וועט זיין א אפגעהיטענע נאכט אדער ווי די רמבן האט געלערנט אריינגעליינט אין פסוק אז שימורים לכם לכל בני ישראל אז די אידישע קינדער זאלן שומר זיין פונקט אלס מידה כנגד מידה די אייבערשטער האט אפגעהיטן די נאכט פאר אונז זאל מיר אונז אפהיטן דעם נאכט פאר אים און מקיים זיין אלע מצוות היום אין דעם נאכט איז ויאמר השם אל משה, סאו טאנצט מען אונז צוריק דא עקטשולי צו ערב פסח, בערב פסח עקטשולי ראש חודש ניסן האט דאך האט דאך משה רבינו איבערגעזאגט פאר די אידן אלע ציוויים פונעם קרבן פסח, און דעמאלטס האט מען זיי געזאגט אז בעשור לחודש זאלט עטץ אנגרייטן דעם קרבן און דאס און דאס זענען די מצוות, און דארטן שפעטער דארטן ענדיגט די תורה צו אז אידישע קינדער האבן זיך געבוקט ווייל זיי האבן זיך מורא'דיג געפריידט, מיט מצוות השם, זיי האבן זיך געפריידט מיט די בשורת הגאולה, מילא וועגן דעם, וויבאלד די אידן האבן זיך געפריידט מיט די בשורת הגאולה, האט די אייבערשטער גלייך, האט די תורה גלייך אריינגערוקט דאס אז ויהי בחצי הלילה און עס איז געקומען די עקטשועל גאולה, אבער עס איז דאך געווען נאך דעטאלן פונעם קרבן פסח וואס די אייבערשטער האט געזאגט בערב פסח וואס מען זאל איבערזאגן פאר די אידן, אבער האסט דאך נישט געהאט קיין אפארטוניטי עס צו שרייבן, האסט געוואלט. האסט געוואלט מאכן א סמיכה צווישן דאס וואס די אידן האבן זיך געפרייט על בשורת הגאולה אויפן עקטשועל אויסגעלייזט ווערן מילא וועגן דעם שרייבט עס די תורה דא אבער בעצם דאס ויאמר ה' אל משה איז עקטשולי געווען ערב פסח וואס מען האט איבערגעזאגט פאר די אידן ערב פסח נאך פאר זיי האבן גע'שחט'ן די ערשטע מאל די קרבן פסח איז ויאמר ה' אל משה ואהרן זאת חקת הפסח דאס זאל זיין די חוקה די חק די הלכות פונעם פסח אז כל בן נכר לא יאכל בו עניבאדי וואס איז א גוי אדער א משומד וואס האט אראפגעווארפן פון זיך ער איז א פורק עול ער האט נישט קיין אמונה בהשם איז לא יאכל ער זאל נישט עסן דעם קרבן פסח און די טעם פון דעם איז ווייל די קאנסעפט פון קרבן פסח איז צו סעלעברעיטן דאס אז אונז זעמיר געווארן נענטער אונז האמיר מקבל געווען אויף זיך עול מלכות שמים און אריינבאקן אין אונזערע הערצער אמונה, מילא איינער וואס האט אראפגעווארפן פון זיך די אמונה האט נישט וואס צו זוכן אין דעם קרבן מילא איז עס נאר פאר א איד וואס האט אמונה בהשם, זאגט די הייליגע רשי זאת חוקת הפסח, בי"ד בניסן נאמרו להם פרשה זו אזוי ווי אונז האמיר געשמועסט דאס איז די אלע הלכות וואס מען גייט יעצט לערנען האט דער אייבערשטער שוין געהייסן זאגן פאר משה ערב פסח נאר די תורה שרייבט עס דא אזוי ווי דער רמבן ענטפערט די תירוץ וואס מען האט פריער ארויסגעשמועסט איז א תירוץ פונעם רמבן ער זאגט אז וויבאלד מען האט געוואלט מסמיך זיין די די השתחוואה לגאולה מילא וועגן דעם האט די תורה אריינגעהאקט מיט די ויהי בחצי הלילה און שפעטער קומט מען צוריק און מען פארציילט די איבעריגע הלכות פונעם קרבן פסח, וואס איז געווען די הלכה אז כל בן נכר שנתנכרו מעשיו לאביו שבשמים, עניבאדי וואס איז א בן נכר א דערווייטערטער שנתנכרו וואס האט זיך געמאכט כאילו ער קען נישט, ער איז נישט מכיר די עול מלכות שמים, ער זאל נישט האבן קיין חלק אינעם קרבן פסח, און דאס איז אינקלוד אחד גוי סיי א גוי ואחד ישראל משומד במשמע איינער וואס האט אראפגעווארפן פון זיך, ער האט זיך גע'שמד'ט און ער האט אראפגעווארפן, ער איז א פורק עול. און וכל עבד, די זעלבע זאך וכל עבד, א עבד כנעני, וכל עבד איש, וואס א איד אונט, און וואס ער איז א מקנת כסף, וואס ער איז געאונט, וואס ער איז אפגעקויפט געווארן דורך געלט, אנדערע ווילן לערנען אז וכל עבד איש, סיי א איש ישראל, ס'הייסט אן עדאלט, און אויכעט מקנת כסף, א עבד פון א פרוי אדער פון א. פון א יונ, פון א יונגל, פון א קטן, ומלתה אותו, און דו האסט אים גע'מל'עט, אז יאכל בו, און דעמאלטס מעג דער עבד עסן, אדער די צווייטע פשט אין רש"י, דעמאלטס מעג דער בעל הבית עסן, אז ווילאנג דו האסט נאך א עבד אין דיין שטוב, וואס איז נישט גע'מל'עט, טאר דער בעל הבית נישט עסן קיין קרבן פסח. לאמיר זען ביידע פשטים אין רש"י. ומלתה אותו, אז יאכל בו, ווער? רבו, דער הער, אז ווילאנג מגיד שמילת עבדיו מעכבתו מלאכול בפסח, ווילאנג דער. אויב דער בעל הבית האט נאכנישט גע'מל'עט אלע זיינע עבדים טאר ער נישט עסן דעם קרבן פסח, דברי רבי יהושע אזוי האלט רבי יהושע. רבי אליעזר קריגט מיט אים און ער זאגט אין מילת עבדיו מעכבתו מלאכול אין מילת עבדיו מעכבתו מלאכול בפסח, דאס הייסט אויב האסטו א עבד אין שטוב וואס האט זיך נישט גע'מל'עט מעגסטו יא עסן דעם פסח, סא אם כן מה תלמוד לומר וואס שטייט דא אז יאכל בו מיינט דער עבד, ווילאנג דער עבד איז נישט גע'מל'עט. טאר ער נישט עסן, אבער לכאורה דאס איז שווער ווייל אפאר פסוקים ארום שטייט דאך אז וכל ערל לא יאכל בו, וואס איז די חידוש דא? די חידוש פון דעם איז, לויט רבי אליעזר די חידוש איז, אז אפילו ער האט זיך נאכנישט גע'טובל'ט, דאס הייסט ער האט זיך גע'מל'עט, אבער ער האט זיך נאכנישט גע'טובל'ט פאר גיירות, מעג ער נאכאלץ עסן די קרבן פסח, אנדערע טייטשן אריין אין דעם פסוק, אז לכאורה שטייט דאך שוין אז אז א ערל טאר נישט עסן, מילא וואס עפעס זאגסטו איבער א עבד אויכעט, נאר זאלסט נישט זאגן אז ס'איז דומיא לתרומה, ווייל ביי תרומה איז דא א זאך אז אויב די בעלבאס איז גע'מל'עט מעג שוין דער עבד אטאמאטיש עסן, און דער עבד מוז נישט זיין גע'מל'עט, זאלסט זיך נישט טועה זיין אז פונקט ווי ביי תרומה זאל ביי פסח אויכעט דער עבד נישט דארפן זיין גע'מל'עט, און און דאס וואס שטייט כל בן נכר רעדט זיך נישט פון קיין עבד, ניין, סא פארדעם זאגט מיר די תורה עקסטער אויף א עבד אז ער מוז אויכעט זיין גע'מל'עט. זאגט די פסוק ווייטער אז תושב ושכיר לא יאכל בו, איינער וואס איז א גר תושב, וואס האט מקבל געווען אויף זיך נישט צו דינען קיין עבודה זרה, מקבל געווען אויף זיך די שבע מצוות בני נח, אדער ושכיר א געדינגענע גוי, לא יאכל בו, די טארן נישט עסן. זאגט די הייליגע רש"י תושב זה גר תושב, וואס אים מעג מען לאזן זיצן, תושב מיינט אז מען מעג אים לאזן וואוינען אין ארץ ישראל, ווייל ער האט זיך אפגעשיידט פון עבודה זרה און ער האט זיך מקבל געווען די שבע מצוות בני נח, ושכיר זה גוי. מה תלמוד לומר? דאס איז א גוי, א געדינגענע גוי וואס וואס איז נישט קיין פול פלעדזשד עבד. מה תלמוד לומר? פארוואס קומט מיר די תורה לאזן הערן? והלא ערלים הם, זיי זענען דאך ערלים. מילא עס שטייט דאך שוין אפאר פסוקים ארום אז וכל ערל לא יאכל בו. און מה דאך דארטן וכל ערל לא יאכל בו רעדט זיך אפילו פון א איד וואס על פי דין טאר ער זיך נישט מל'ען, למשל זיינע ברידער זענען אלע געשטארבן פון מילה מילא טאר טאר ער זיך נישט מל'ען, דאך טאר ער נישט עסן דעם קרבן פסח, איז כל שכן כל שכן א גוי וואס איז נישט גע'מל'עט אוודאי און אוודאי טאר ער נישט, וואס דארפסטו דאס לאזן הערן עקסטער ושכיר, אלא דא רעדט מען כגון ערבי מהול א א א. ערבי מהול א א אן אראבער וואס איז געמל'עט, אדער א גבעוני וואס איז געווארן געמל'עט, והוא תושב ושכיר, קומט מיר די תורה לאזן הערן אז אפילו ער איז געמל'עט טאר ער נאך אלץ נישט האבן קיין שום מגע און מעשה מיט דעם קרבן פסח. זאגט דער פסוק ווייטער נאך א הלכה אז בבית אחד יאכל, די גאנצע זאך, די גאנצע קרבן פסח מוז מען עסן אין איין חבורה, נישט דווקא אין איין הויז נאר אין איין חבורה, דאס הייסט אויב האסטו גע'שחט'ן מיט צוואַנציק מענטשן מוזן די צוואַנציק מענטשן עסן צוזאמען און די טעם המצוה איז וויבאלד סעלעברעיט איך דאס די מלכות אז אונז זעמיר ארויסגעגאנגען פון א עם השפל און זיי זענען געווארן א עם פון מלכות און זיי זענען געווארן די אייבערשטער'ס פאלק, מילא א מלך עסט נישט מפוזר ומפורד, מען טראגט נישט ארויס פון די עסן ערגעץ אנדערש, מען סערווט די עסן און יעדער עסט מיטן מלך צוזאמען, מילא וועגן דעם דארף די קרבן פסח ווערן געגעסן בבית אחד יאכל, און אויך לא תוציא מן הבית מן הבשר מען זאל נישט ארויסטראגן פון די חבורה מן הבשר חוצה, דאס הייסט זאלסט נישט שיקן קיין מתנות פאר א צווייטן, אויך ווייל ס'איז דא נאך א טעם ווי די רמב ם זאגט, אז ווי לאנג דו וועסט דיך מוטשענען צו שיקן א שלוח מיט די פלייש וואס דו ווילסט שיקן, וועט דאך, וועסטו דאך וועיסטן צייט, און די קרבן פסח דארף מען דאך עסן בחיפזון, סאו האסטו דא צוויי צוויי ענינים, די ענין פון מלכות, און די ענין פון פון חיפזון, פאר דעם דארף מען דאס עסן מיט איין חבורה, און מען טאר אויך נישט ארויסשיקן פון דעם פאר פאר א צווייטן, און נאך א הלכה אז ועצם לא תשברו בו זאלסט נישט צוברעכן א ביין ארויסצוסאקן פון דעם די פלייש פון אינעווייניג ווי די מארך. ווייל ווייל ס'איז אויך נישט קיין מלכות, ווייל ווייל איינער וואס סאקט אויס א ביין קוקט אויס ווי א כלב, לייק א ארעמאן סאקט ער אויס א ביין, אז דו זיצט דא במלכות איז דאך נישט שיין צו אויססאקן דעם ביין, די זעלבע זאך אויך לויט די שיטת רמב ם אז די פוינט איז חיפזון, ווי לאנג דו וועסט דיך מוטשענען צו צוברעכן דעם ביין וועסטו דאך וועיסטן צייט, מילא די גאנצע וועסטו דאך נישט עסן דעם קרבן פסח מיט חיפזון, סאו די גאנצע פסוק איז אויף די זעלבע צוויי טעמים, די ענין פון מלכות און די ענין פון חיפזון, זאגט די הייליגע רש י בבית אחד יאכל, מיינט בחבורה אחת, נישט אין איין הויז, נאר אין איין חבורה, שלא יעשו הנמנים עליו שתי חבורות ויחלקו, ס'הייסט צוואנציג מענטשן מאכן דעם קרבן פסח צוזאמען, און מען צוטיילט, צען מענטשן גייען אויף דעם זיפ קאוד און צען מענטשן גייען אין דעם זיפ קאוד, ניין ניין ניין, ניין, האסט עס גע'שחט'ן אין דעם חבורה זאלסטו עס עסן צוזאמען מיט דעם חבורה. פרעגט רש י אתה אומר דו זאגסט אז בחבורה אחת אז דאס וואס שטייט דא בבית אחד מיינט בחבורה אחת או אינו אלא, אפשר מיינט עס בבית אחד כמשמעו אז מען מוז עס עסן אינעם זעלבן יוניט נומבער אין די זעלבע הויז אין די זעלבע דירה אין די זעלבע רום, וללמד, אונז לאזן הערן אז שאם התחילו והיו אוכלין בחצר, וירדו גשמים, אויב האט מען עס געעסן אין פארטש, און ס'האט אנגעהויבן רעגענען, שלא יכנסו לבית אז מען טאר נישט על פי הלכה אריינגיין אין די הויז עס עסן, פארוואס ווייל עס שטייט אין פסוק בבית אחד, תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, עס מיינט אותו איז א לשון יחיד, על הבתים איז א לשון רבים, זעה איך אז דער אותו די איין קרבן פסח מעג מען עסן אין בתים, מעג מען עסן אין א. אין אפאר הייזער מכאן פון דא לערן איך ארויס שהאוכל אוכל בשני מקומות מען מעג עס יא עסן אין שני מקומות איי דאס וואס שטייט דא בבית אחד גייט ארויף אויף די חבורה אז מען טאר נישט צוטיילן די פלייש און עסן אין צוויי אנדערע פלעצער נאר מען דארף עס עסן צוזאמען מען דארף עס עסן צוזאמען אבער אויב עס הייבט אן רעגענען מעג די גאנצע חבורה אריין גיין אינעווייניג און עסן דארטן ווייטער זאגט די הייליגע רש י לא תוציא מן הבית מען זאל אויך נישט אויסער דעם וואס מען דארף עס עסן בחבורה זאל מען אויך נישט ארויס נעמען א שטיקל פלייש און שיקן פאר א צווייטן מן הבית מיינט דא אויך מן החבורה נישט פונעם הויז. ועצם לא תשברו בו, הראוי, דווקא א עצם וואס איז ראוי לאכילה, כגון שיש עליו כזית בשר, ווייל די איסור פון פון פון שבירת עצם ביי קרבן פסח איז נאר אויב די ביין האט אויף זיך א כזית בשר, יש בה משום שבירת, אויב האט עס א כזית בשר יש בה משום שבירת עצם ביסטו עובר אין עליו כזית בשר, אין בה משום שבירת עצם. און כל עדת ישראל יעשו אותו, גאנץ כלל ישראל זאל דאס טון, וואס עפעס קומסטו דאס מרבה זיין, כ'ווייס דאך אז יעדע איד דארף מקריב זיין א קרבן פסח, זאגט רש"י למה נאמר לפי שהוא אומר בפסח מצרים שה לבית אבות, שנמנו עליו למשפחות, ווייל פסח מצרים איז דאך געווען א דגוש אז מען מעג זיך נאר צאם קאונטן א חבורה מיט די בני המשפחה, יכול, איך וואלט דאך געוואלט מיינען אף פסח דורות כן, אז מען זאל זיך אייביג נאר מעגן קאונטן מיט בני המשפחה, און נישט מיט פרעמדע מענטשן, תלמוד לומר וועגן דעם שטייט אין פסוק, כל עדת ישראל יעשו אותו, מען מעג עס מאכן צוזאמען, און נאר ביי פסח מצרים איז געווען די דגש זאלסטו מיר האבן א סוקסעספול דעי.